ושמואל אמר, און שמואל האלט, אחד חולץ לכולן, איינער גיט חליצה פאר אלע. לערן איך יעצט אז איינער פון די צוויי ברידער גיט אלע דריי חליצה, ווען? אין זעלבן פאל ווען רב רעדט אז זענען געפאלן בזה אחר זה, פרעגט די גמרא מכדי שמעינן ליה לשמואל, מיר האבן דאך געהערט שמואל'ן דאמר אז שמואל לערנט חליצה מעליא בעינן, שטייט נישט דא חליצה כשרה, ס'שטייט חליצה מעליא, חליצה מעליא די טייטש אויב כ'האב א ברירה צו געבן א בעסערע חליצה זאל איך געבן א בעסערע חליצה, אפילו די בעסערע חליצה איז נאך נישט אינגאנצן אויסגעהאלטן, ווי מיר וועלן ווייטער זען, דאך איז בעסער צו געבן א בעסערע חליצה. דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, אז ס'איז געפאלן פאר דעם יבם פון צוויי ברידער צוויי שוועסטער, און ס'איז געוועזן צרות אויכעט, איז די חליצה פון די צרה פון די אחיות ער גיט חליצה, איז א איז א שוואכע חליצה, ווען ער וויל מייבם זיין קען ער נישט מייבם זיין, די זעלבע זאך ביי די צרות אויכעט, ער וויל מייבם זיין קען ער אויך נישט מייבם זיין, ווייל דאס איז צרת אחות זקוקתו, אבער דער איסור פון די צרות איז לייכטער פון דעם איסור פון די אחיות. דעריבער זאגט אויף דעם שמואל אז חלץ לאחיות לא נפטרו צרות, ער גיט חליצה די שוועסטער, די צרות ווערן נישט געפטר'ט. נאר וואס דען, ער זאל געבן חליצה די צרות און דאס וועט פטר'ן די אחיות, כאטש די צרות ווען ער וויל מייבם זיין קאן ער נישט, אבער ס'נישט אזוי שטארק דער איסור פון די צרות ווי די איסור פון די אחיות, ממילא איז די חליצה פון די צרות א בעסערע ווי פון די אחיות. פרעג איך דיר דא אויך אז ס'איז געפאלן איינע און ראובן האט איר געגעבן חליצה, יעצט פאלט די צווייטע, היכא דקיימא חליצה דשמעון חליצה כשרה, די חליצה פון שמעון'ען איז דאך יעצט חליצה כשרה, ער האט דאך נישט געגעבן חליצה די ערשטע, חלץ לה ראובן חליצה פסולה, איז ראובן וואס האט שוין געגעבן חליצה די ערשטע, וואס דאס איז דאך ביי אים שוין יעצט אחות חלוצתו, און ס'נישט אזוי גוט ווי שמעון, זאל ער איר געבן חליצה? דא איז דאך נאך מער, דארטן ביי די אחיות און ביי די צרות איז ביידע שוואכע חליצות, דאך זאגן מיר אז די צרות איז א בעסערע חליצה ווי פון די אחיות דא, אה אין דעם פאל איז דאך שמעון'ס חליצה אינגאנצן א גוטע חליצה, ווייל ביי שמעון איז זי נישט אחות חלוצתו און זי נישט אחות זקוקתו. ענטפערט די גמרא, מאי אחד חולץ לכולן נמי דקאמר, דאס וואס שמואל זאגט אחד חולץ לכולן אאמצעית, אויף די דריטע, די צווייטע גיט חליצה איז שמעון.

שמואל האט דאך געזאגט אחד חולץ לכולן, ענטפערט די גמרא, כיוון דרובה גביה, ווייל דער רוב איז דאך דא ביי אים, דער וואס גיט חליצה דער דריטע האט דאך געגעבן שוין איינע חליצה, ער גיט א חליצה פאר צוויי, קרי ליה רופט ער עס אן כולן. האבן מיר דא אין דער גמרא, שמואל האלט. אז אויב איך האב א ברירה צו געבן א בעסערע חליצה גיב איך א בעסערע, און דאך האלט ער חליצה פסולה אין צריכה לחזור על כל האחין. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאך זאגן אז שמואל האלט גארנישט, אז כ'האב א ברירה צו געבן א בעסערע חליצה זאל איך געבן א בעסערע, כי קאמר שמואל חליצה מעליא בעינן, ווען זאגט שמואל אז מען דארף געבן א בעסערע חליצה? הני מילי למיפטר צרתה, עס האנדלט זיך צו פטר'ן די צרה, אזוי איז דאך געווען ס'לשון פון שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות, ס'רעדט זיך דארטן אז ס'איז געווען צרות, אבל מיפטר נפשה אָבער זיך אַליין פּטרן, פּטרה, קאָן זי פּטרן מיט חליצה כל דהו, דעריבער וועט זיין דער דין, דאָרט וואו ס'איז נישט דאָ קיין צרות, קאָן טאַקע איינער געבן חליצה אַלע דריי שוועסטער, איז אַ גרויסער נפקא מינה לדינא פון די צוויי לשונות. לויט דעם ערשטן לשון, אפילו אויף זיך אַליין פּטרן, אַז כ'האָב אַ ברירה צו געבן אַ בעסערע חליצה גיב איך אַ בעסערע חליצה, אבער לויט דעם צווייטן לשון איז למיפטר נפשה, האלט שמואל וועלכע חליצה עס זאל נישט זיין איז אלעס גוט. רש"י, גופא, האבן מיר פריער געלערנט אמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות, אז ס'איז געפאלן ליבום פון צוויי ברידער, צוויי שוועסטער, און יעדער איינע האט געהאט א צרה, מען גיט חליצה די שוועסטער, ווערט נישט געפטר'ט די צרות, לצרות נפטרו אחיות, מען גיט חליצה די צרה, ווערט געפטר'ט די שוועסטער. חלץ לבעלת הגט, צוויי יבמות פון איין ברידער, האט דער יבם געגעבן א גט צו איינער, איז דיע חליצה שוין נישט קיין אזא שטארקע חליצה ווען מען גיט איר חליצה ווייל די זיקה איז שוואכער. איז אויב ער האט געגעבן חליצה לבעלת הגט צו דער יבמה וואס האט באקומען א גט, לא נפטרה צרה ווערט די צרה נישט געפטרט, לצרה ער גיט חליצה דער צרה נפטרה בעלת הגט ווערט געפטרט די בעלת הגט. חלץ לבעלת המאמר, ס'איז געפאלן צו אים ליבום צוויי יבמות פון איין בית, האט ער געמאכט אין איינע פון די יבמות א מאמר, נאכדעם האט ער געגעבן חליצה די בעלת המאמר. לא נפטרה צרה, ווערט די צרה נישט געפטר'ט, ווייל דיע חליצה וואס ער גיט די בעלת המאמר פטר'ט דאך נישט אינגאנצן, זי דארף דאך נאך האבן א גט צו דעם מאמר איז אפילו ער וועט איר שפעטער געבן א גט, וועט עס נאר אפטון אויף דער בעלת מאמר, אבער די צרה, דארף האבן נאכאמאל חליצה. לצרה נפטרה בעלת מאמר, אויב ער גיט חליצה די צרה ווערט געפטר'ט די בעלת מאמר פון חליצה, זי וועט נאר דארפן יעצט האבן א גט למאמרו.

קען מען דאך נישט מייבם זיין, ער וועט איינע מייבם זיין איז עס אחות זקוקתו דעריבער איז די חליצה א שוואכערע חליצה, חלץ לצרות נמי לא ליפטרו אחיות, ווען ער גיט חליצה די צרות זאלן די אחיות אויך נישט ווערן געפטר'ט, דהויא להו, צרת אחות אישה בזיקה, די צרה איז דאך צרת אחות זקוקה און ס'איז דאך אויך אסור מייבם צו זיין ווייל די צרה האט דאך דעם זעלבן דין ווי די ערוה. ענטפערט די גמרא, קסבר שמואל, שמואל האלט אין זיקה. אז ער האלט אין זיקה איז דאך נישט קיין צרת אחות זקוקתו, די שוועסטערס איז אויך נישטא דער איסור פון אחות זקוקתו.

פרעגט די גמרא אי הכי, אויב שמואל זאגט דאס אליבא דמאן דאמר אין זיקה, אויב אז ער האלט אין זיקה, איז דאך די אחיות אויכעט נישט אסור וועגן אחות זקוקתו, חלץ לאחיות ווען ער גיט חליצה לאחיות, וואס איז א ריכטיגע חליצה, אמאי לא נפטרו צרות, פארוואס זאלן די צרות נישט ווערן געפטר'ט? בשלמא, דאס וועט זיין גוט, צרה דרחל לא תיפטר, אויב ער האט פריער געגעבן חליצה לאה, נאכהער גיט ער חליצה רחל, קען די חליצה פון רחלען נישט פטר'ן איר צרה, דכיון דחלץ לה ללאה, פריער האט ער געגעבן חליצה לאה, והדר חלץ לרחל, נאכדעם גיט ער חליצה רחלען, הוה לה חליצה דרחל, חליצה פסולה, איז די חליצה פון רחלען א שוואכע חליצה, ווייל ער וויל איר מייבם זיין קען ער דאך איר נישט מייבם זיין, ווייל זי איז דאך אחות חלוצתו. אלא צרה דלאה תיפטר, אבער די צרה פון לאה זאל ווערן געפטר'ט, ווייל די חליצה פון לאה איז דאך א כשר'ע חליצה, און רש"י לערנט אז ער געווען וועלן וואלט ער איר געקאנט מייבם זיין, איי, מען זאגט אז קאן ער נישט מייבם זיין לאה וועגן ביטול מצוות יבמין, אבער דאך הייסט עס חליצה כשרה, ווי תוספות האט פריער געזאגט אז נישט שטענדיג ווען מען קען נישט מייבם זיין הייסט חליצה פסולה. ענטפערט די גמרא, מאי לא נפטרו צרות נמי דקאמר אצרה דרחל, דאס וואס שטייט לא נפטרו צרות מיינט מען אז די צרה פון רחל ווערט נישט געפטר'ט, טאקע די צרה פון לאה ווערט געפטר'ט, נאר די צרה פון רחלען ווערט נישט געפטר'ט. פרעגט די גמרא, והא צרות קתני, שטייט דאך א לשון רבים, ווייזט אויס אז די צרה פון לאה'ן איז אויך נישט געפטר'ט. ענטפערט די גמרא, צרות דעלמא, אומעטום וואו ס'וועט זיך טרעפן אזא מין פאל, ווערט נישט געפטר'ט די צרות פון די שפעטערדיגע. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי, וויל איך דיר פרעגן, חלץ לצרות נפטרו אחיות, אויב דו זאגסט אז דאס וואס שמואל לערנט חלץ לאחיות לא נפטרו צרות, גייט עס ארויף אז די צרה פון רחל וואס האט וואס רחל האט באקומען ביי די ענדע חליצה, ווערט די צרה פון רחל נישט געפטר'ט. דארף דאך טייטשן די זעלבע זאך חלץ לצרות נפטרו אחיות אויפן זעלבן פאל אז מען גיבט חליצה די צרה פון רחלע כאטש מען האט שוין פריער געגעבן חליצה רחל'ס שוועסטער לאה טוט דאס פטר'ן רחלע ואצרת רחל מי מיפטרא טוט דען די צרה פון רחל'ן פטר'ן רחל'ן וואס ניין, מיר האבן דאך געלערנט אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו, א מענטש טאר נישט נעמען די צרה פון די קרובה פון חלוצה, אפילו ס'איז נישט געווען א צרה פון זיין ברודער נאר פון א פרעמדן מענטש אז ער האט געגעבן א פרוי חליצה. און איר שוועסטער האט חתונה געהאט צו א פרעמדן מענטש, און יענער פרעמדער מענטש האט געהאט נאך א פרוי דארטן, און יענער איז געשטארבן צו געגעט, ס'איז די האט גארנישט נישט צוטון מיט אשת אח, זאגט די גמרא טאר מען איר נישט נעמען, אויב אזוי ווען ער וויל מייבם זיין צרת רחל קען מען דאך ניט, דארף ער דאך נישט פטר'ן די חליצה פון צרת רחל, רחל'ען. איי לאמער טייטשן אז דאס וואס שטייט חלץ לצרות נפטרו אחיות מיינט מען אז ער האט געגעבן חליצה צרת לאה און צרת רחל ווערן געפטר'ט די אחיות, אבער איך קען דאך אזוי נישט טייטשן, אז מיר זאגן חלץ לאחיות לא נפטרו צרות רעדט זיך נישט פון אלע צרות נאר עס רעדט זיך פון צרת רחל די וואס וואס זי באקומט חליצה די שפעטערדיגע און צרות מיינט מען צרות דעלמא, און די זעלבע זאך חלץ לצרות, רעדט זיך נישט אז מען האט געגעבן חליצה נאר די צרות, און דאס גייט ארויף אויף צרות רחל אליין, מוז איך דאך זאגן, ער האט פריער געגעבן חליצה לאה, ווייל אויב נישט דאס ווער האט ער געפאטערט? און פארוואזשע זאל די צרה פון רחלען פאטערן רחלען פון חליצה?

קען ער שוין נישט ענדיגן אן בצרות, די חליצה פון צרה פון רחל קען נישט פטר'ן רחל'ן, דתנן ווי מיר האבן געלערנט, אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו, ער טאר נישט נעמען, און א כל שכן, ער קען נישט ענדיגן ביי די אחיות, די חליצה פון רחל'ן וועט נישט פטר'ן איר צרה, ווייל ס'איז נישט קיין גוטע חליצה, ווייל ס'איז אחות חלוצתו, נאר ער דארף געבן דעמאלט ביידע חליצה, סיי רחל'ן סיי די צרה. התחיל בצרות, ער האט פריער געגעבן חליצה די צרה פון לאה'ן. יגמור אף באחיות, קען ער ענדיגן, ער וויל געבן חליצה רחל'ן קען ער איר געבן חליצה און ס'ווערט געפטר'ט די צרה. איי רחל איז דאך די קרובה פון לאה'ן. וואס לאה איז צרת חלוצותו, דאס הארט מען נישט, דתנן מיר האבן געלערנט מותר אדם בקרובת צרת חלוצותו, אז ער האט געגעבן חליצה די צרה פון לאה, איז דאך לאה א צרה פון די חלוצה, און רחל איז א קרובת צרת חלוצותו, מעג מען איר יא נעמען. איז ווען ער זאל וועלן מייבם זיין רחל'ן וואלט ער געקאנט מייבם זיין און א כל שכן אז ער האט געענדיגט בצרת רחל און נישט אין רחל, אז ער האט שפעטער געגעבן חליצה די צרה פון רחל'ן איז אוודאי און אוודאי גוט. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, לעולם כדקאמרת, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, חלץ לאחיות לא נפטרו צרות ווייל יש זיקה, און די חליצה פון די שוועסטער איז א שוואכערע חליצה, און אפילו די לאה וואס זי האט באקומען חליצה די ערשטע, פטר'ט זי אויך נישט די צרה, און חלץ לצרות ווערט געפאטערט די אחיות, ווייל איז די חליצה פון די צרות, כאטש ער קען זי נישט מייבם זיין, ס'איז בעסער פון די אחיות. דו פרעגסט מיר, ס'איז דאך צרת אחות אשה בזיקה זאל עס האבן דעם דין ווי אחות זקוקה אליין, ס'איז נישט אזוי, משום דלא אלימא זיקה, לשויי לצרה כערוה, די זיקה איז נישט אזוי שטארק אז ס'זאל מאכן די צרה פון אחות זקוקתו, ס'זאל האבן דעם דין ווי אחות זקוקתו, דעריבער זאגן מיר אז חלץ לצרות כאטש מ'קען נישט מייבם זיין נפטרו אחיות. תניא כוותיה דרב אשי, מ'האט געלערנט ווי רב אשי זאגט, מ'האט געלערנט חלץ לאחיות לא נפטרו צרות, מ'האט געגעבן חליצה די שוועסטער

אז די צרה זאל האבן דעם זעלבן דין ווי ערוה. אמר רב אבא בר ממל, האט רב אבא בר ממל געזאגט, הא מני בית שמאי, דאס גייט ווי די בית שמאי, דתנן בית שמאי מתירין הצרות לאחין, איז אפילו צרת ערוה מעג מען מייבם זיין א כל שכן צרת אחות זקוקתו, פרעגט די גמרא, אי הכי יבומי נמי תתייבם, זאל מען מייבם זיין, וואו שטייט דא חלץ, ס'מעג דאך מייבם זיין די צרה, ענטפערט די גמרא כרבי יוחנן בן נורי דאמר וואס ער זאגט, בואו ונתקן להם לצרות שיהו חולצות ולא מתייבמות, מען וועט מתקן זיין אז מען זאל יוצא זיין אלע אז די צרות זאל מען געבן חליצה מען זאל נישט מייבם זיין, פרעגט די גמרא, דו זאגסט אז ס'איז נאך די התקנה פון רבי יוחנן בן נורי, ער האט דאך נאר דאס געוואלט מאכן, והאמר מר האבן מיר דאך געלערנט לא הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה, ס'איז נאכער געווען גזירות און אנדערע שוועריקייטן און מען האט נישט אויסגעפירט די התקנה וואס רבי יוחנן בן נורי האט געוואלט מאכן, אמר רב נחמן בר יצחק. אחריו, די שפעטערדיגע דורות, חזרו ותיקנו, האבן מתקן געווען אז די צרה זאל באקומען חליצה. תוספות זאגט, אין אמת'ן איז עס דאך א דוחק תירוץ, ווייל מען טרעפט דאך אין ערגעץ נישט דיע זאך אז מען זאל שפעטער מאכן א תקנה אז די צרת ערוה'ס זאל מען געבן חליצה, פארוואס איז זיך אזוי מדחיק צו זאגן? ווייל ער נעמט אן פאר א גרעסערן דוחק, דאס וואס איך האב פריער געזאגט לא אלימא זיקה לשוייה לצרה כערוה. נאר אויב אחות זקוקתו איז אסור, איז צרת אחות זקוקתו אויך אסור. רש"י. ברוך השם, מסכת יבמות, דף כ"ז עמוד א', די לעצטע צוויי ווערטער פון עמוד, איבעיא להו. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, בעלת הגט און בעלת מאמר. דער ברודער איז געשטארבן און האט געהאט צוויי פרויען וואס זענען זקוק ליבום. האט דער יבם געמאכט אין איינער א מאמר און די צווייטע האט ער געגעבן א גט, אויב ער האט געגעבן די צווייטע א גט קען ער שוין נישט מייבם זיין, נישט איר און נישט די בעלת מאמר, ווייל מדרבנן איז דא דער לאו פון לא יבנה ווייל ער האט דאך אנגעהויבן צו גט'ן מוז ער דאך יעצט געבן חליצה. איזו מהן קודמת, וועלכע איז בעסער זאל ער געבן חליצה ס'זאל פטר'ן די צווייטע? צי זאָגן מיר, בעלת הגט עדיפא, ס'בעסער ער זאָל געבן חליצה דער בעלת הגט, משום דאתחיל בה בגירושין, האָט ער אָנגעהויבן ביי איר מיט גירושין, אַזוי גורס דער מהרשל, זאָל ער שוין ביי איר געבן חליצה, או דילמא! אָדער בעלת מאמר עדיף, דער בעלת מאמר איז בעסער ער זאָל געבן חליצה, משום דקרובה לביאה, ווייל איז זי דאך קרובה לביאה איז דאך די זיקה שטארקער, איז איר חליצה א שטארקערע חליצה. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט תא שמע, איך וועל זיך דאס פושט זיין, האט מען געלערנט ומודה רבן גמליאל, דעם דין איז רבן גמליאל מודה, פריער זאגט רבן גמליאל א דין, אין גט אחר גט, אויב עס פאלט צו אים צוויי יבמות פון איין בית, פון איין ברודער, און ער האט געגעבן איינע א גט, נאכער געגעבן דער צווייטער א גט, זאגן מיר, דער צווייטער גט האט גארנישט ניט אפגעטאן, ער ווערט נישט גע'אסר'ט בקרובות שניה. אבער דאס איז ער מודה שיש גט אחר מאמר אז אויב ס'פאלט פאר אים צוויי יבמות פון איין ברודער און פריער האט ער געמאכט א מאמר אין איינע נאכער גיט ער א גט די צווייטע טוט אפ די גט אז די ערשטע זאל ווערן געפסלט וועגן לא יבנה. און ער ווערט גע'אסר'ט אין די קרובות פון דער צווייטער, אזוי ווי אין דער ערשטער וועט ער דאך שוין מוזן ווערן גע'אסר'ט בקרובותיה, ווייל ער טאר דאך איר נישט מייבם זיין, וועט ער איר מוזן איר געבן חליצה און א גט למאמרו, איז שוין די אנדערע, איז דער זעלבער דין ביי דער אנדערער. איך זאג נישט אז דער מאמר האט שוין אפגעטאן זי איז שוין ככנוסה, ממילא טוט דער גט גארנישט ניט אָפּ, זאָג איך נישט אַזוי, נאָר איך זאָג, אַ גט טוט אָפּ נאָך אַ מאַמר. אויך איז ער מודה אין מאַמר אחר גט, אויב דער ערשטער גיט ער אַ גט, נאַכער מאַכט ער אַ מאַמר אין דער צרה, זאָג איך נישט אַז דער ערשטער גט שטייט אויפן אָרט פון חליצה, און אויב מען גיט חליצה טוט דאָך שוין דער מאַמר נישט אָפּ. אין די צרה זאג איך נישט אזוי, נאר עס העלפט, און זי דארף האבן א גט צו דעם מאמר, און ער איז אויך אסור אין אירע קרובים, כאטש דער מאמר איז געווען נאך א גט. איז אזוי, אי גט עדיף, אויב גט איז שטארקער, לא ליהני מאמר בתריה, זאל דער מאמר נאכדעם נישט העלפן, ואי מאמר עדיף, אויב מאמר האט אים א גרעסערן כח, לא ליהני גט אבתריה, זאל א גט נאך מאמר נישט אפטון, אלא לאו שמע מינה, איז פון דעם א ראיה, כי הדדי נינהו, אז ביידע זענען גלייך, גט און מאמר. וועל איך זיך פושט זיין אונזער שאלה. אז ער קען געבן חליצה וועלכע ער וויל, ווייל ביי ביידע די חליצה איז שוואכע, און די זעלבע שוואכקייט, און וועלכע ער גיט חליצה טוט עס פטר'ן די אנדערע, שמע מינה, איז אזוי א ראיה, רב אשי. אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא געזאגט פאר רב'ן, ב' אחיות יבמות, צוויי שוועסטער יבמות. שנפלו לפני יבם אחד, ראובן און שמעון האבן געהאלטן צוויי שוועסטער, און ראובן און שמעון זענען געשטארבן, און די צוויי שוועסטער פאלן ליבם פאר לוי'ן. חלץ לראשונה, ער האט געגעבן חליצה דער יבמה וואס איז געפאלן די ערשטע. הותרה. ווערט זי מותר לשוק. וואס איז דער חידוש? זאגט תוספות אז אפילו די צרה איז אויך מותר, ווייל רב האלט אין זיקה און חלץ לאחיות נפטרו צרות, חלץ לשניה, ער גיט חליצה די צווייטע, הותרה, ווערט זי מותר לשוק. און דער זעלבער דין איז אז ר'האט פריער געגעבן חליצה די צווייטע און נאכדעם די ערשטע. מתה ראשונה, די ערשטע איז געשטארבן אן חליצה, איז די דין מותר בשניה, מעג ער מייבם זיין די צווייטע, כאטש בשעת די צווייטע איז געפאלן איז זי דאך געווען אסור, ס'איז דאך די שוועסטער פון דער ערשטע, און איך ליין נישט ביי איר יבמה יבוא עליה, דאך זאגן מיר, ווען די ערשטע שטארבט גייט אוועק די זיקה, און די צווייטע מעג ער מייבם זיין. און רב האלט נישט דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט אין צווייטן פרק אויף אונזער משנה פון ארבעה אחין, פארוואס אז פאלן צוויי ברידער וואס זענען געשטארבן אן קינדער, פאלט די צוויי שוועסטער, שטייט חולצות ולא מתייבמות, לויט רב'ן אז מען גיט איינע חליצה קען מען דאך די צווייטע דער צווייטער ברידער מייבם זיין, זיי קומען דאך פון צוויי בתים, פריער האב איך געזאגט די טעם איז ווייל נאסרה עליו בשעת נפילה ווערט זי שוין מער נישט מותר. איז פון דער משנה קאן איך פרעגן א קשיא אויף רב זאל מיר געבן איינער חליצה די אנדערע זאל זיין מותר? ווייטער פרעג איך פון דעם אויף די סיפא פון דער זאך און איך פארענטפער נישט. ואין צריך לומר, דאס דארף מען נישט זאגן אז מתה שניה שמותר בראשונה, דאס איז א זיכערע זאך אז אויב די צווייטע איז געשטארבן מען האט איר נישט געגעבן קיין חליצה אז ער מעג נעמען די ערשטע, דאס איז א פשיטא משום דהויא, ווייל די ערשטע איז יבמה שהותרה, אזוי ווי זי איז געפאלן איז דאך געווען מותר, דעמאלט איז דאך נישט געווען איר שוועסטער נאך, זי איז נאך נישט געווען אן אחות זקוקתו, ונאסרה, און בשעת די צווייטע איז אויך געפאלן האט די צווייטע איר גע'אסר'ט.

ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אין אזא איין פאל, צוויי שוועסטער פאלן ליבום פאר איין יבם, מתה שניה מותר בראשונה, אז די צווייטע איז געשטארבן מעג ער נעמען די ערשטע,

ווייל די צווייטע בשעת נפילה איז דאך געווען אסור, שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה, יעדע יבמה וואס בשעת נפילה קען מען איר נישט מייבם זיין, הרי זו כאשת אח שיש לה בנים ואסורה דעריבער, אויב מתה שניה די ערשטע איז מותר, ווייל בשעת נפילה איז דאך די ערשטע געווען מותר אפילו זי ווערט שפעטער גע'אסר'ט, אבער בשעת נפילה איז זי געווען מותר, איז זי א יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה חזרה להיתירה הראשון. אבער דארטן במתה ראשונה איז אסור מייבם צו זיין די שניה, ווייל די שניה גלייך בשעת נפילה איז זי געווען אסור. פרעגט די גמרא, ורב לית ליה האי סברא, רב זאגט אז אויב מתה ראשונה, איז ער מותר בשניה, פארוואס זאל ער זיין מותר בשניה? די שניה בשעת נפילה איז דאך געווען אסור, והאמר רב, כל אשה שאין אני קורא בה בשעת נפילה, יעדע יבמה וואס בשעת נפילה קען איך נישט לייענען ביי איר יבמה יבא עליה, הרי היא כאשת אח שיש לו בנים, האט זי א דין ווי אשת אח וואס איז דא קינדער, ואסורה און זי איז אסור. ענטפערט די גמרא, הני מילי, ווען האלט רב דעם דין אז אויב בשעת נפילה איז אסור איז אלעמאל אסור אפילו דער איסור גייט אוועק, היכא דקאי באפה איסור אחות אשה דאורייתא, אויב דער איסור איז געוועזן מכח א איסור, א תורה'דיגן איסור, למשל, דריי ברידער, ראובן שמעון לוי, צוויי פון זיי האלטן צוויי שוועסטער. איז געשטארבן ראובן, פאלט איז שמעון האלט די שוועסטער פון ראובן'ס פרוי, קאן ער איר נישט שמעון מייבם זיין. נאכער איז געשטארבן די פרוי פון שמעון, זאגט רב, ער קען שוין יעצט אויך נישט מייבם זיין די פרוי פון ראובנ'ן, כאטש ס'איז דאך יעצט נישטא דער איסור פון אחות אשה, נאר ווייל בשעת נפילה איז דאך געווען אחות אשה, איז זי ווייטער אסור. אבל הכא, זיקה דרבנן היא, דא איז דאך דער איסור געווען בשעת נפילה נאר דרבנן, און דארטן זאג איך אזוי. אז איינע איז געשטארבן מעג ער נעמען די צווייטע. זיין מותר. איתיביה רבי יוסף בר חנינא לרבי יוחנן, רבי יוסף בר חנינא האט געפרעגט א קשיא רבי יוחנן. רשי האט פריער געזאגט אז די זעלבע קשיא קען מען פרעגן אויף רב'ן, נאר איך פרעג די קשיא אסיפא דמילתא אויף רבי יוחנן אבער די קשיא איז אויף רב'ן אויך. האט מען געלערנט ביי אונז אין דער משנה, ד' אחים, פיר ברידער, ב' מהם נשואים ב' אחיות, ראובן און שמעון האלטן צוויי שוועסטער. ומתו הנשואים את האחיות. ראובן און שמעון זענען געשטארבן, פאלט יעצט די צוויי שוועסטער רחל און לאה ליבום פאר לוי'ן און יהודה. הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, גיט מען חליצה און מייבם זיין טאר מען נישט. ואמאי? דא איז דאך דא צוויי ברידער, פארוואס זאל מען נישט קענען מייבם זיין? ליקו חד מינייהו, עס זאל אויפשטיין איינער פון זיי, צי לוי צי יהודה, לחלוץ לה לשניה, ער זאל געבן חליצה די צווייטע. ותיהוי ראשונה לגבי אידך, די וואס איז געפאלן די ערשטע וועט זיין צו דעם אנדערן ברודער כיבמה שהותרה ונאסרה, וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון, אזוי ווי די ערשטע געפאלן איז דאך געווען מותר, נאכער ס'איז געפאלן די צווייטע איז זי געווארן גע'אסר'ט, אז די צווייטע באקומט חליצה זאל די ערשטע צוריק זיין מותר. אמר ליה, האט רבי יוחנן גענטפערט, אחיות איני יודע מי שנאן, איך ווייס נישט ווער ס'האט דאס געלערנט, די משנה איז נישט אויסגעהאלטן. פרעגט די גמרא, וואס דארף רבי יוחנן מטריד זיין די משנה, ולימא ליה זאל רבי יוחנן זאגן, מאי חולצות נמי דקתני, דאס וואס שטייט חולצות, חול חולצת חדא, אז מען גיט חליצה איינע, מען גיט די צווייטע חליצה, און די ערשטע מ'קען מען מייבם זיין, די משנה גייט מיר נאר דערציילן אז מען קען נישט ביידע מייבם זיין, ענטפערט די גמרא חולצות קתני שטייט א לשון רבים, פרעגט די גמרא וואס איז עס שטייט א לשון רבים, ולימא ליה זאל ער אים זאגן מאי חולצות חולצות דעלמא, אומעדום ווי עס טרעפט זיך אזאן פאל גיט מען חליצה די צווייטע. ענטפערט די גמרא, קאן דאס רבי יוחנן נישט פארענטפערן, הרי אלו קתני עס שטייט הרי אלו חולצות, ווייזט אויס די צוויי ביידע גיט מען חליצה. פרעגט די גמרא, ריכטיג מען גיט ביידע חליצה, לימא, זאל ער זאגן פארוואס גיט מען ביידע חליצה, ווייל דחלץ לה לראשונה ברישא, ער האט פריער געגעבן חליצה די וואס איז געפאלן די ערשטע, דעמאלט די צווייטע ווערט נישט מותר, ווייל די צווייטע איז דאך נישט געווען ראוי בשעת נפילה. ענטפערט די גמרא, חולצות לכתחילה קתני, חולצות ווייזט אויס ס'נישט דא קיין לכתחילה נישט דא קיין אנדער תקנה, מ'מוז געבן חליצה הרי אלו ביידע, פרעגט די גמרא, ולימא ליה זאל רבי יוחנן פארענטפערן אז דער טעם פון דער משנה איז פארוואס איך גיב נישט קיין חליצה די צווייטע די ערשטע זאל איך קענען מייבם זיין ווייל גזירה איך האב מורא דילמא קדם וחלץ לראשונה ברישא אפשר וועט ער זיך מקדים זיין און ער וועט געבן חליצה די ערשטע. אויב איך זאג מען גיט חליצה די צווייטע און מ'איז מיבם די ערשטע, קען זיין איינער וועט גיין ער וועט געבן חליצה די ערשטע און מ'וועט מיבם זיין דער אנדערער ברודער די צווייטע, זיי וועלן זאגן וואס איז א חילוק פון דער ביז דער, אבער ווי וועט זיין בדיעבד, איך האב נישט וואס מורא צו האבן, אז מ'האט שוין געגעבן חליצה די צווייטע די גלייך איז די ערשטע מעג מען מיבם זיין, ווייל דער וואס זעט אז מ'האט געגעבן חליצה די צווייטע. פריער פשטות דארף מען דאך געבן פריער חליצה די ערשטע וואס איז דאך פריער געפאלן ליבום און מען וויל אים מייבם זיין זאל מען עס ערשטע מייבם זיין די ערשטע נאר ער וועט זעהן אז פריער גיט מען חליצה די צווייטע און נאכדעם איז מען מייבם די ערשטע וועט ער טראכטן אז דאס איז די סיבה און מען וועט נישט גיין נאכאמאל געבן חליצה די ערשטע און מייבם זיין די צווייטע. ענטפערט די גמרא, דעריבער האט רבי יוחנן אזוי נישט געקאנט פארענטפערן, ולא מתייבמות קתני שטייט ולא מתייבמות, קיינמאל קען מען נישט מייבם זיין אפילו מען האט געגעבן חליצה די צווייטע. דליכא דין ייבום הכא כלל, עס קען קיינמאל נישט זיין קיין דין ייבום, דעריבער זאגט רבי יוחנן, אחיות איני יודע מי שנאן.